א גוט יאר, די וואך גייט פרשת שמות, שמות איז שנים מקרא ואחד תרגום, ס'איז דא ברוך השם הונדערטער און הונדערטער בחורים און יונגעלייט וואס זענען מעביר סדרה ווייל איך האב מעורר געווען אז מ'זאל זאגן שנים מקרא ואחד תרגום, ס'איז מסוגל, קודם ביסט דאך א חלק אין תורת משה, נאכדעם איז עס מסוגל צו פרנסה און צו אסאך גוטע זאכן, און ס'איז דא וואס זיי פאלגן און זיי טוען עס. כ'האב נאר געוואלט זאגן לא שבת היום ולא יום טוב היום, היינט איז זונטאג און נישט קיין צייט צו מאכן א האטליין, כ'מאך אבער א האטליין ווייל ס'איז דא א מורא'דיגע ברעיקינג ניוז, איך האב ענק שוין אמאל מסביר געווען אז ס'איז דא הארת פנים און הסתרת פנים, הסתרת פנים הייסט ווען א מענטש דארף דורך גיין א נסיון, איז דא הסתרת פנים, דער אייבערשטער באהאלט זיך, משגיח מן החלונות, דער אייבערשטער קוקט. צו דער מענטש וועט דורך גיין דעם נסיון צו נישט. נאכדעם איז דא ווען ער איז דורך דעם נסיון געבט אים דער אייבערשטער א הארת פנים, ער שמייכלט צו אים כביכול. איך האב ענק געזאגט די גאנצע צייט אונז האב מיר געהאט א הסתרת פנים. ס'איז געקומען איינער א רשע מרושע ער הייסט אלן דערשאוויץ ער האט געוויסט אז ער ברענגט אונטער א אידישע קאמיוניטי נאר הי קאדנט קעיר לעס ווייל ער האט געזאגט פאר אים איז דאס פרנסה. פאר אים איז דאס אפאר מיליאן דאלער און ער האט זיך שוין אונטערגענומען ער גייט וועבערמאנען אויך ארויסנעמען, אונז דארף מיר האבן די אלע חזירים ביי אונז אין קאמיוניטי ער זאל זיך כאטש נעמען צו זיך אינדערהיים און דארט ווי ער וואוינט איך ווייס נישט ווי ער וואוינט אבער ער זאל זיי נעמען צו זיך ניין ער געט עס א מתנה פאר אונז שוין פיין געזונטערהייט למעשה אונז האמיר געכאפט אזאלעכע מכות איך קען מיר רואיג זאגן אלי ציון ויתר מכות אשר הכו נזיריה עה איז געקומען א איד ר' שלמה אהרן קעלנער. און ער האט געוואלט דעם חזר אראפ פון די גאס, ער האט מאלעסטעד קינדער, ער האט געברענגט וויטנעסעס, אלע האבן גענומען געלט, מען האט זיך אויספארקויפט, ס'האט זיך דא געטון יענע מהומה, ס'האט אים געקאסט הונדערטער טויזענטער דאלער, מען האט געאפערט דעם מענטש, איין מאל די לעצטע אפער איז געווען א מיליאן דאלער ער זאל זיך אפלאזן פון דעם חזר ברוך מרדכי, און ער האט געזאגט ניין, ער טאר זיך נישט דרייען אין די גאס. אבער די הסתרה איז געווען אזוי גרויס, ואנכי הסתר אסתיר פני, דער אייבערשטער האט זיך באהאלטן פון אונז, אונז שלאגן מיר זיך אז די קינדער זאלן זיין סעיף, אז דער צוקונפטדיגער משיח זאל האבן א תלמוד תורה וואו צו גיין, מען זאל אים נישט פאטשקענען, און גארנישט, אונז זיצט מען איינגעלייגט. מען האט געכאפט מכות רעכטס און לינקס, ס'איז געווען מסירות, מ'האט, איר ווייסט נישט וואס מ'האט דא אפגעטון, און די מסירות זענען נישט געווען אפילו אמת אויך נישט, ס'איז אזאלעכע לגיונות, מ'האט איינגערעדט דעם מיט יענעם, מ'האט איינגערעדט נחום ראזענבערג פארט נישט מאכן מקווה'ס אין בארדיטשוב, נחום ראזענבערג האט דארטן רחמנא ליצלן איך וויל נישט זאגן וואס. השם ישמרינו וואס מ'האט דא אפגעטון, מ'האט געמאכט א גאנצן בלאג, די לייבעוויטש חברה האבן געמאכט א בלאג האבן זיי געמאכט א ווער אבאוטס פון נחום, פארוואס האט עטץ נישט געמאכט ווער אבאוטס פון ברוך מרדכי'ן יעדן פרייטאג שעות אין די מקווה, פארוואס האט עטץ נישט געמאכט פון ברוך מרדכי'ן ווי ער האט מטמא געווען יעדן בחור וואס ער האט גענומען א היטש, און זיין קאזין שלום שניצלער. שור! וואס האט עטס נישט געמאכט א ווער אבאוטס פון די חזירים? נאר גארנישט! אונז זעמיר געווען ממש בדיוטא התחתונה. אז אונז האמיר נישט אויפגעגעבן די פייט זעמיר אונז געווען אזאלעכע העלדן ווי אמאליגע צייטן, די גרויסע צדיקים, אזוי ווי די חשמונאים ובניו, ס'איז יפתח בדורו כשמואל בדורו, און אזוי ווי אין פורים מרדכי צדיק. ס'שפילט זיך איבער נאכאמאל די קליפות אמאליג, די קליפות המן. עטס ווייסט אז עס איז געווען די מלחמה פון פורים? ס'האט געדויערט צוועלף יאר! אונז גיי מיר עס אליין אראפ פון די מגילה, עס איז דא חברה וואס קענען עס מאכן אין צוואנציג מינוט, דעיס האט גענומען צוועלף יאר! צוועלף יאר האט די שפיל גענומען! עניוועי, און אין די צוועלף יאר איז געווען א הסתרת פנים, און נאכדעם איז געווארן א הארת פנים! יעצט די גמרא זאגט, פארוואס זאגט מען נישט הלל פורים? זאגט ער אז ענפערט די גמרא ווייל אכתי עבדי אחשורוש אנן, אונז זעמער נאך יעצט אויכעט עבדי אחשורוש! יעצט פרעגט. דער הייליגער חידושי הרי"ם פרעגט א קשיא, איך פארשטיי נישט, אין חנוכה זאגסטו דאך יא הלל, וואס איז חנוכה? חנוכה זעמער מ'האט אונטערגעברענגט מלכות יוון, יוון איז אונטערגעגאנגען, מיט וואס איז דער בעסער מלכות? די מלחמה פון מלכות יוון מיט די מלחמה פון פורים? ענטפערט ער א מורא'דיגן יסוד, נאך פורים איז מען נישט ארויסגעגאנגען מיט אזא מין הארה, מען האט געפילט אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, נאך חנוכה איז יעדער ארויס מיט די הארה, דער אייבערשטער פירט די וועלט, מען האט מען האט געפילט די קדושה, די קדושה פון דעם וואס מ'איז ממשיך מיט די ניירות, האט מען געפילט די קדושה אז דער אייבערשטער הוא ואין בלתו, ס'איז נישט געווען קיין הסתרת פנים, אפילו די מלכות איז טאקע נישט אונטער געגאנגען, אבער יעדער האט געפילט די קדושה, וועגן דעם שטייט לשנה אחרת נעקסטן יאר ערשט האבן זיי עס קובע געווען פאר א נס, ווייל. ס'איז אַראָפּגעקומען אַזאַ הארה, אַז יעדער אײנער, יעדעס ייִנגלע האָט געפֿילט, אַך, ס'איז דאָ אַ באַשעפֿער אָט דאָ! און בײַ פּורים האָט מען טאַקע מקבל געװען נאָכאַמאָל קבלת-התּורה, אָבער ס'איז געװען װעגן דעם פּחד, װאָס המן האָט אַראָפּגענומען דעם רינגל. שױן, אַזױ זאָגט דער רי"ם, אַ שײנעם תּירוץ. יעצט, איך װיל זאָגן, אונדז האָמיר אױך דורכגעמאַכט די זעלבע אַ הסתּרת-פּנים און נאָכדעם אַ הארת-פּנים. כ'האב ענק געזאגט, די מינוט ס'עט זיין א הארת פנים, עט זיך אלעס איבערדרייען, דער אייבישטער האט נישט געקענט צושטיין צו די אלע מענטשן וואס האבן זיך געשלאגן און זיי געבן ווי מען זאגט א הארת פנים, ווען נישט וואלט בטל געווארן דער גאנצער נסיון, אונז האבן זיך געשלאגן, מען האט אפגערעדט שידוכים, מען האט טאמער האט ר' שלמה אהרן קעלנער האט א שידוך געטון האט מען מיך געסטראשעט כ'וועל קומען אים אפגעבן מזל טוב עט מען מיך הרג'נען. מען האט דא געטון כל דבר אסור, מען האט ממש, מען האט פארגאסן יעדנס בלוט פאר גארנישט און פארוואס, אז ברוך מרדכי זאל קענען ווייטער אויפזיפן זיין זיפער און ארייננעמען בחורים אין קאר, דעטס אלל, דעטס אלל ווי ווער פייטינג פאר. און זיינע קינדער האבן אסאך געלט, ממילא האבן זיי זיך געלאזט קאסטן פארן טאטן, און איך האב דעמאלטס געזאגט, אז נישט נאר איינער וואס איז הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם, נאר ווער ס'העלפט פאר די חברה אויך וועט זיין לסוף מבקש ככר לחם, איך האב עס נאכגעזאגט פון א מדרש. סא למעשה איז זיי אבער געווען פארלוירן, אבער מ'האמיר זיך נישט פארלוירן, האבן זיי גענומען געהייערט דעם אלן דערשאוויץ דעם רשע, אים האט געזאגט ראביי בלוי פון ישיבה אוניווערסיטי יו נאו יור א שייגעץ, יו נאו וואט יור דואינג איז ראנג, האט ער אים געזאגט ליסן איי העוו א פיו ריזענס, פירסט אוו אלל איי טינק הי איז אינעסענט, סעקענד אוו אלל דערס א לאט אוו מאני אינוואלווד. ער האט זיך ארויפגעריטן אויף אונזער געלט, איך ווייס נישט אין די סקול ווי ער איז געגאנגען די יוניווערסיטי ווי ער האט פלעגט פארלערנען האט ער ריטייערט, ער וויל יעצט שרייבן א בוק, מ'האט אים געאפערט עפעס אפאר מיליאן דאלער ראיעלטי, און ער האט אנגעהויבן צו מאכן גרויס געלט, נעמען אלע וויקטימס און זיי לייגן אין דר'ערד, שטעל דיר פאר אז א וויקטים דארף א וויקטים, כ'האב עס געזאגט פאריגע וואך, א וויקטים פון אונז דארף זיך שטעלן אין טרייעל, און דער גרויסער אקס, דער בער, וואס ער איז א ליגנער אזויפיל יארן, געקומען פון רוסלאנד אן אויסגעשולערטע ליגנער, ער, דער גייט זיך פארהערן יעצט פון דעם אינגל, און אז טאמער וועט דאס אינגל נישט פעסן, וועט עס אונטערגיין די גאנצע ענין פון זיך שלאגן קעגן פעדאפיילס. כ'האב ענק שוין געזאגט. דאס וואס אונז גייט, ס'גייט אונז אביסל שווער, דארף מען זיך נישט זארגן ווייל דער אייבערשטער איז מיט אונז, נאר וואס, ס'וועט נעמען צייט, און דאס איז א שאד ווייל יעדן טאג איז מען מאנס, מען מאלעסטעד קינדער, ס'איז א גרויל וואס מען טוט, כ'וועל רעדן דעם קומענדיגע וואך ביים שיעור, אז ס'איז נישט נאר דא, כ'האב ענק געזאגט א טאטע האט אנגעשוואנגערט א קינד, ס'איז דא דא עטליכענע וואס האבן מיך שוין אפגעקאלט, איינער זיין טאטע פארקויפט. א זאך וואס מען עסט שבת ביים טיש ס'איז עולה על שלחן מלכים, און ער האט אין ווילימסבורג א סטאר פון די גוטע סחורה, און זיין טאכטער שרייט אז דער טאטע האט מיט איר פיר יאר געוואוינט, האט איר גענוצט פאר א פילגש, דער איידעם איז צושאסן, זיי גייען פאר טערעפי, ס'איז א א אן אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט, און יעדער האט עס צוגעלאזט, ס'איז ממש ס'איז א א חורבן, עניוועי, באט צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איך וויל יא צוקומען צו א פונקט וואס איך וויל ענק זאגן, אזוי ווי ברוך השם די מלחמה. איז שוין פאריבער אין דעם חלק אז יעדער ווייסט שוין וואס דא גייט פאר, די עווערנעס איז דא ברוך השם איבעראל, איז במילא האט שוין דער אייבערשטער אנגעהויבן מאיר פניו צו זיין, ברוך השם צוגעשיקט גוטע שידוכים, ער האט געטון אסאך אנדערע זאכן גוטס פאר יעדן, צוביסלעך, אבער אינמיטן א מלחמה קען נישט זיין קיין הארת פנים נאר הסתרת פנים. עניוועי, און איך זעה יעצט א פראבלעם מיט דעם שייגעץ דערשעוויץ, ער וועט גיין יעדן ארויסנעמען פון תפיסה, ער וועט זיך מאכן אפאר מיליאן דאללער און וועט אונזער קאמיוניטי אפ'הרג'ענען, און יעדעס אינגל וועט אים מוזן קאנפראנטן. האט דער רבונו של עולם אונז געמאכט נאך א הארת פנים, נישט א הסתרת פנים נאר הארת פנים. ס'איז ברעיקינג נוז איבער די גאנצע וועלט, אונז האמיר עס געהערט אויפן ענגלישן. רעדיא, אבער ס'איז שוין דא אין אלע צייטונגען. ס'איז דא א איד א גרויסער ביליאנער, ער איז אן אינוועסטמענט בענקער, ער הייסט עפשטיין, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, ער איז נישט משה עפשטיין'ס משפחה דער וואס האט אפגע'חומל'ט גאנץ סאטמאר, און זיין ברודער וואס ער איז געפארן און ער האט געטאטשט די פטמאות נישט נאר פון די אתרוגים. נאר פון די דדים פון א שיקסע, און און נישט דער יונגערע ברודער וואס ער האט אין קווינס געהאט א בעיקערי וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער האט געטאטשט די קינדער און ס'איז געווען א דיעל אז ער גייט אוועק, סאו והוא לא היה בתוך העדה, ס'איז נישט די זעלבע עפשטיין, ס'איז אן אנדערע משפחה, א מולטי מולטי מיליאנער, א ביליאנער פון די גרעסטע ביליאנערן אין אמעריקע, ער האט אן אייגענעם אינזל, און ער האט א דירה אין פלארידע, און ער האט אסאך גוטע זאכן, ער האט גוטע געשעפטן. וויאזוי שטייט אין פסוק דמיהם בם די געלט ליגט ביי די מגלה עריות ער האט פון אלע זאכן וואס א מענטש דארף האבן עניוועי האט ער ברויכעט זייער א לאנגע ערוה דער מענטש פלעגט נעמען ביי זיך אין פלאץ אויף פלעגט ער אויפנעמען די גרויסע געסט צו אים איז געקומען דער דוק פון יארק די דאס איז דער פרינץ פון יארק איז געקומען דער טשארלס איז געקומען צו אים גרויסע מענטשן און ער פלעגט האבן. אזאלכע יונגע מיידלעך וואס זענען געווען בילאו עידזש, און די יונגע מיידלעך פלעגט ער צו נוצן פאר זנות, פאר סעקס, אנדער עידזשד גערלס, צו גענוצט פאר זנות, א חזיר געווען, נעם נארמאלע מיידלעך באצאל זיי, גיב זיי א גוטן וועידזש, ניין ער האט גענומען אנדער עידזשד, האט אריין געברענגט פון אווערסיס מיידלעך וואס האבן נישט געהאט פון ווי צו לעבן. ס'איז גוט, ער האט געמאכט זיינעם דזשאב האט ער געמאכט, און ס'איז געקומען דארטן אסאך מענטשן, און ער האט יעדן גאסט ענטערטעינט מיט אביסל זנות. למעשה איז געשען אזא זאך אז די מיידלעך האבן איהם געסוט, יעצט עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט ס'טוט זיך אין לאנדאן, מען האט געברענגט בחורים, מען האט געמאכט משכב זכר מיט זיך, כ'האב ענק אלעס פארציילט, כ'האב געוואוסט ס'גייט ארויסקומען, כ'האב נאר נישט געוואוסט אויף אזוי ווייט אז ס'וועט אונז אויך זיין נוגע די גאנצע זאך, עניוועי. ס'איז ארויסגעקומען די מיידלעך האבן אים איינגעזעצט אין דזשעיל, ער איז געגאנגען זיצן פאר דרייצן חדשים, ווער ס'האט פעבריקעיטעד, ווער ס'איז געווען זיין לויער ס'האט פעבריקעיטעד די דיעל, איז געווען נישט מער און נישט ווייניגער ווי אלן דערשעוויץ, ער איז געווען דער וואס האט געמאכט דעם דיעל. מיט די פֿערד געגאַנגען זיצן, ער האָט זיך אָפּגעזעצט אין זײַנע דרײַצן חדשים. יעצט אלן דערשאוויץ האט אריינגעלייגט א קלאוז אינעם אגרימענט אז טאמער דער עפשטיין איז זיך מודה און ער גייט זיצן דעמאלטס וועט מען קיינעם מער נישט קענען פראסעקיוטן ווער ס'האט געהאט צו טוהן מיט די זאך. יעצט מיט דעם האט ער זיך באווארנט ווייל ער האט דאך אויך געוואוינט מיט די מיידלעך איז במילא קען מען אים נישט אפירנעמען. וויאזוי די גאווערמענט האט עס דורכגעלאזט, הו נאוס. יעצט לאמיר גיין ווייטער, יעצט זענען געקומען צוויי לויערס פון די מיידלעך און זיי סוען די פעדערל גאווערמענט, וויאזוי האט עטץ געקענט מאכן א דיעל אנע דעם וואס עטץ האטס קאנסאלטעט אונזערע קלייענטס? די מיידלעך זענען אונזערע קלייענטס, זיי האבן נישט געוואוסט אפילו פון אזא דיעל, און וויאזוי האט עטץ דאס דורך געלאזט? ווייל העטן זיי ווען געווען ווען מ'מאכט דעם דיעל שרייען זיי ווען ניין, אלן דערשאוויץ איז אויכעט א חלק פון די. זנות פעקעדזש איז למעשה סוט מען יעצט די גאווערמענט, יעצט אזוי ווי מען סוט די גאווערמענט איז קודם כל ארויס געקומען אז אלן דערשאוויץ איז אויכעט א מנוול, יעצט לויט ווי די בלאגס שרייבן זענען זיי געווען געהייערט פאר סעקס סלעיווס און זאל מען מען זאל מיט זיי קענען מאכן כל מיני סעקס און נישט נאר דער באלעבאס מיסטער עפשטיין נאר אלע זיינע מענטשן ווען זיי קומען מיט אים מאכן ביזנעס ס'איז א חלק פון די ענטערטעינמענט. און זיי שרייען אז אלן דערשאוויץ האט מיט זיי געוואוינט, און ער האט געהאט סעקס סיי דארט אין שטוב, און אפילו ווען זיי זענען געפארן אמאל מאכן א דיעל מיט אן עראפלאן, ווען זיי זענען ארום געפארן איז אין עראפלאן האט זיי דער באלעבאס דער עפשטיין געפארסט זאל האבן סעקס מיט אלן דערשאוויץ. און דאס האט געקלאפט איבער די וועלט אזוי ביטער, און קומען אלע פרעסטידזשעס צייטונג, וואל סטריט דזשורנאל, ווי דו ווילסט, זיי רייסן אראפ דעם חזר. מיט אנדער עידזש גערלס איז ער געגאנגען שלאפן? א לויער אין אזא קרייטעריע ווי ער? אוי, יעצט איז געווארן לעבעדיג. דא נעמט זיך שוין דער אייבערשטער אן, אונז טויג מיר נישט צו דעם אלן דערשאוויץ, אונז טויג מיר נישט צו ברוך מרדכי'ס קינדער אויך, און זיי האבן אויסגעגעבן געלט צו האלטן דעם חזר דא ביי אונז אין שטאט, וואס דאס איז א סכנה. דער אייבערשטער גייט זיי אויך אראפנעמען, איך האב ענק געזאגט, אויב עטס געדענקט האב איך ענק געזאגט, ווער ס'העלפט די חזירים גייט אויכעט אראפגיין, ברוך מרדכי'ס קינדער און פייגערן פענילעס, און די זעלבע גייט זיין מיט לייזער קעסטנבוים, און משה גבאי, די אלע שקצים גייט דער אייבערשטער יעצט אראפנעמען, ווייל יעצט איז שוין א הארת פנים. יעצט דאס אז ער איז געשלאפן, דערשאוויץ איז געשלאפן מיט די מיידלעך, איז א מורא'דיגער עוון בל יכופר, און ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט א גאנצע זאך, וואו! יעצט איז דא אויכעט אריינגעמישט דער דוק, דער פרינץ פון ענגלאנד, דאס אויף אלע טעלעוויזשאנס אין ענגלאנד, יעצט דער באקינגהעם פאלאס, וואס איז די ענגלישע פאלאס, זיי לייקענען עס, למעשה איז מען יעצט ארויסגעקומען אז ס'איז דא גאר ווידיאוס, ווייל דער גרויסער ביליאנער, דער עפשטיין דער האט אלעס אויף ווידיאוס, ער האט א הויז וואס איז געווידיאוט פון אלע זייטן, יעצט אזוי ווי ער איז זיך געגאנגען זיצן און ס'איז שוין נישטא קיין פרענדשיפ מער, זאגט ער עדות יא יא זיי האבן אלע געשלאפן מיט די מיידלעך אלע, דער דוק אוו יארק און אויכעט אלן דערשאוויץ. יעצט אלן דערשאוויץ שרייט ס'איז נישט אמת, מ'האט אים אינטערוויוט שרייט ער ס'איז שקר, די מיידלעך ווילן נאר ווייל זיי ווילן עקסטארטן געלט, זעהט אויס ער האט געארבעט פאר ברוך מרדכי און האט זיך אויסגעלערנט דעם געים, ער כאפט אבער נישט אז דא איז די ענין אביסל אנדערש, נע דאס איז נישט ברוך מרדכי, דאס איז נישט דער קאראפטער טשארלס היינס, דאס איז נישט דער קאראפטער טאמסאן, און דאס איז נישט די קאראפטע דזשאדזשעס דא וואס האבן געארבעט אינאיינעם, נאנאנאנאנאנאנא דאס איז א ווארלד ווייד סקעם דאס איז אריינגעמישט ענגלאנד ענגלאנד וויל איינזעצן די אלע מעמבער אוו פארלימענטס אויך כ'האב דען געזאגט דארט טוט זיך יעצט א גאנצע א סקעם מעמבער אוו פארלימענטס פלעגן נעמען יונגע בחורים מען האט זיי גענומען דארטן ווי זיי האבן געוואוינט איך ווייס פונקטליך צו זיי האבן געוואוינט דארטן א גאנצע צייט צו זיי האבן נאר געוואוינט ווען זיי זענען געווען אן דוטי אזוי ווי למשל דא אין אלבעני די פאליטישאנס וואוינען דארטן א גאנצע וואך און מען האט מיט זיי געמאכט משכב זכור מען האט זיי געגעבן צו טרינקען וויין און. וויסקי, ס'קומט דאך יעצט ארויס אזוי ביטערליך, און דא זיצן נאך אפאר משוגעים און זיי שלאגן זיך מיר וועלן געווינען! ברוך מרדכי עט זיין אין גאס! ס'איז מורא'דיג! סאו קודם כל דארף נחמיה וועבערמאן זוכן א לויער, איך האב שוין אן עצה, אז ער וויל גיי איך צען יאר זיך יעצט זעצן אזוי ווי יענער זאגט איך זאל מיך זעצן לערנען צען יאר איך זאל קענען מאכן א האטליין, איך קען זיין איך גיי מיך לערנען צו זיין קרימינאל לאו. קען זיין וועבערמאן האט א טשענס ווייל דערשאוויץ קען אים שוין נישט רעפרעזענטן ווייל קודם כל איף קאורט גייט ער אין דזשעיל, קען זיין אין דזשעיל עט ער נישט גיין ווייל ס'איז דאך געווען א דיעל פון די עף בי איי אז אים קען מען נישט הערנעמען, איז קען זיין מ'קען עס צוריק ריווייזן כ'ווייס נישט אבער די לייסענס גייט ער נישט האבן מער.

יעצט וואס טענה'ט אלען דערשוויץ? אה, אזוי ווי ברוך מרדכי? ס'איז שקר, ס'איז שקר, ער מיינט ער האט דא צוטוהן מיט טאמסאן און מיט טאמסאן'ס אפיס און מיט די פאר פארפוילטע דזשאדזשעס אין ברוקלין. נו איינער פון די דזשאדזשעס נעמט זיך זאגן מוסר אז מ'מוז מוחל זיין שניצלער, פארוואס? ווייל ער האט געזאגט אפאר ליגנט? אה, פארפוילטע חברה. עניוועי, גבאי הייסט ער. גבאי. עניוועי, טענה'ט ער אז ס'איז שקר. און ער ברענגט א ראיה, אזוי ווי וועבערמאן ברענגט א ראיה, אז דא איז געווען א פראבלעם מיט א בויפרענד און מיט א גערלפרענד און מיט א מעשה. ברענגט ער א ראיה, ער האט מיטגענומען זיין ווייב מיט זיין טאכטער. און ער ווארנט אן די צוויי לויערס וואס האבן ארויסגעגעבן אויף אים אזא שווערן לאוסוט, אז ער עט זיי סוען ער עט זיי צונעמען די לייסענס, ווייל צו סוען א מענטש מוז מען האבן עווידענס. האבן יענעם צוריק באפוילן זייער שיין און איידל, ווי דיד אלל אווער האום ווארק און ווער רעדי טו גאו פאר טרייעל. ער ברענגט אז ער האט מיט געהאט זיין ווייב מיט זיין טאכטער. זייער פיין. ס'איז דא איינער קלינטאן, פרעזידענט קלינטאן אין די ווייט האוז האט דעמאלטס געדארפט קומען פון מעקסיקאו די. פרעזידענט, אין די ווייט האוז, אין א קלאזעט האט ער מזנה געווען מיט מאניקא לעווינסקי, אין א קלאזעט אין די ווייט האוז, פרעזידענט אוו אמעריקע, ס'איז דא סיקרעט סערוויס, ס'איז דא אלעס, ס'איז געקומען פון אויסלאנד א פרעזידענט, און ער האט זיך געטראפן די דריי מינוט צו מאכן זנות. סאו וואס האסטו אז דו האסט געהאט דיין ווייב, ווען בשעת זיי האבן געמאכט דיעלס סופאוזינגלי, און מ'האט גערעדט פון וויאזוי מ'מאכט גרויס געלט, דעמאלטס איז דיין ווייב נישט געזעסן, זי איז געפארן דעמאלטס מיט א יאכט, מיט א שיף, מיט דיין טאכטער.

ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר יעצט, די חטאים זענען נישט פון יעצט, דאס גייט שוין צוריק פון ניינטין ניינטי טו ביז ניינטין ניינטי ניין, שטעל דיר פאר ווי דאס גייט צוריק, דער אלטער חזיר דערשעוויץ, כ'האב מיך געוואונדערט אז א אלטער חזיר קען נאך האבן א תאווה צו יונגע מיידלעך, דאס גאוס בעק א לאט אוו יערס, קען זיין וועגן דעם האט ער געקוויט די סקול אויכעט, ווייל זיי זאגן אז אין די סקול האט ער געגעבן אן אסיינמענט אז ס'טוט אים מורא'דיג וויי מ'ברענגט אריין איליגעל. טשייניז גערלס וואס האבן נעבעך נישט ווי צו זיין, ער האט דאך א פאנד פאר קינדער און ער האט אראפגעלייגט אין די סקול ווי ביטער ס'איז, ער האט נאר פארגעסן צו זאגן אז ער איז געשלאפן מיט צוויי פון זיי און מען דארף זען עפעס צו טון און זיי האבן צוזאמגעשטעלט א גאנצע, ווייסט דאך די לויערס די וואס זיי לערנען זיך דאס איז א ריכטיגע קעיס און מען גייט דא טון, מען וועט מאכן, ס'וועט זיך טון, wow ס'גייט זיין א מחיה, שוין און. למעשה איז ער אנגעקומען אין ערגעץ נישט, ער איז אנגעקומען מיט ביזי בזיונות, דאס איז פאר אים די גרעסטע טויט שטראף, עס קען נישט זיין א בעסערע טויט שטראף ווי דאס, ער וועט זיך קיינמאל נישט קענען אויפהייבן דעם קאפ, ער האט געשריבן אפאר בוקס אין לאו, ער וועט עס קענען נעמען אריינווארפן אין גארביטש קען, ס'וועט קיינער עס אפילו נישט ליינען, ווייל אלעס איז געבויעט אויף ליגנט, מען זעט דאך וואס ער א לאו לייפער איז. וועגן דעם האב איך ענק געזאגט, קינדערלעך, איך וויל ענק זאגן, מען טאר קיינמאל נישט אויפגעבן א מלחמה, אפילו ס'איז בהסתרה, ס'איז הסתרת פנים, דער אייבערשטער באהאלט זיך פון אונז, אזוי ווי שטייט פון בעל שם הקדוש, דער אייבערשטער באהאלט זיך, אזוי ווי א טאטע, וואס לערנט א קינד אז עס זאל קענען גיין, און דער טאטע נעמט כסדר אוועק די הענט פונעם קינד, ווייל דער טאטע וויל נישט אז דאס קינד זאל. זיך הי שוד בי דיפענדענט אן די פאדער, אבער למעשה וואטשט ער אים און ער געבט אבאכט און טאמער זעט ער ער פאלט לויפט ער אים אונטערהייבן. דער אייבישטער לאזט אונז נישט פאלן ווייל דאס איז געווען א מלחמה נאר למען כבוד שמו יתברך, ס'איז נישט געלעגן דערין קיין כבוד ס'איז נישט געלעגן קיין געלט, כ'האב געמאכט א חשבון וויפיל מיך האט שוין געקאסט די מלחמה, דאס קאסט דאך אסאך געלט, מען קען חתונה מאכן צוויי און דריי קינדער פאר דעם געלט, נאר וואס א איד דער אייבישטער געבט אים אפאר טאלער דארף ער צוריק געבן פארן אייבישטן. יעצט, כ'וויל דאך נישט בויען קיין מוסדות אין תפרח. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, אין ארץ ישראל איז נישט דא קיין ארעמעלייט, יעדער נעמט פון די מדינה, אפילו די וואס זיי זאגן זיי נעמען נישט, נעמען אויך, נאר זיי נעמען עס אויף א צווייטן נאמען, נישט דא קיין ארעמעלייט אין ארץ ישראל, דערווייל וואוינען זיי אלע מיט פיר, פינף, זעקס, זיבן הונדערט טויזנט דאלערדיגע פרייוועט הייזער, און דא ביי אונז פלאגט מען זיך צו באצאלן דעם רענט פון צוויי דריי טויזנט דאלער. פלאס וואס די גאווערמענט געט צו א טויזענטער אדער פופצן הונדערט דאלער. סאו ס'איז דא א מוסד. סאו די מוסד רופט זיך תפארת ירושלים. תפארת ירושלים נודעי און הלל. קיצור, שאול פערלשטיין זאגט אז דער אשפעזן, דער אייראווער, דער גאב"ד, איך ווייס נישט פונקטליך ווער ס'האט אים געהייסן אז ער זאל איינלייגן וועלטן און מ'זאל די מוסד שטיצן ווייל זיי נעמען נישט קיין געלט. למעשה האבן זיי אפגעסייפענט אנדערטהאלב מיליאן דאלער מיט פאלשע נעמען, מ'ווייסט מ'ווייסט דאך נישט ווער ס'האט באקומען דאס געלט, כ'האב ענק געזאגט, דאונט געט סטאק וויט דיס קרוקס, לאמיר בויען אונז, לאמיר בויען אמעריקע, לאמיר בויען דא תלמוד תורה'ס, לאמיר פארבעסערן די מצב ווייל קינדערלעך וואס זיי פארשטייען נישט אזוי גוט די גמרא זאלן. זאל מען זאל זיי קענען ווי מען זאגט אריינברענגען אביסל חיות, און מען געט פאר ארץ ישראל ס'איז ארויסגעווארפן געלט, קודם דו קענסט נישט קאמפיט מיט מדינת ישראל, מדינת ישראל געט די אלע געלטער, איך געדענק איך האב געארבעט אין מיין אפיס איך בין געווען א גבאי צדקה, איז דער איד פאר וועם איך האב געארבעט איז געווען זייער א קלוגער איד, מען האט זיך ביי אים געקענט אסאך לערנען, איז אריינגעקומען איינער, זיין זון. ער איז זייער קראנק, ער האט איינע פון די קינדערישע קראנקייטן, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע קראנקייט ס'איז געווען, ס'איז דאך נישט נוגע, הייבט ער אן צו שרייען, וואט אר יו גיווינג מי די ביזנעס, עטס האטס א מדינה וואס זיי שנארן געלט אין די גאנצע וועלט און זיי נעמען טעקס, פארוואס געבן זיי נישט פאר די קינדער געלט? קיצור זאגט ער נחום, טוה דיר אן דעם קאוט, פאר אראפ אויף ארץ ישראל און קער איבער ארץ ישראל, פארוואס געבן זיי נישט פאר די דיספאנקשענעל קינדער געלט? און איך פאר אראפ. און איך טרעף מיך דארט מיטן שר החינוך און מיט אנדערע, און זיי זאגן זיי האבן מוסדות פאר די אלע קינדער. ס'איז שקר ליגן! זיי קענען נישט נעגלעקטן קינדער אז מ'זאל זיי האלטן אינדערהיים, ווען נישט האט אמעריקע נישט געגעבן קיין געלט. איך בין געווען יעצט, איך בוי א מקווה אין ירושלים ביי די גרעניץ פון בית וגן, דארטן האבן אפגעקויפט אלע ספרדישע אידן וואס זענען געקומען אנטלאפן פון פראנקרייך, זיי קויפן אויס די אשכנזים, איז קעגן איבער האב איך געזען מ'בויעט אונטער דער ערד צען שטאק, און צען שטאק העכער דער ערד, דאס איז אזא שיפע בארג, סאו מען יוטעלייזט דעם בארג, פרעג איך דעם רב וואס בויעט מען דא? זאגט ער דאס בויעט מען פאר די קינדער וואס זיי הייסן באנגעלויס, די מדינה בויעט א צוואנציג שטאקעדיגן בילדינג פאר זיי, פאר סקולינג, פאר אלעם, און עס וועט זיין באסעס, עס איז א דזשאוק, ער קען דיך שטערן, ער האט א קינד וואס איז נישט געזונט, ער דענקט נישט וואס זיין פראבלעם איז געווען, די מדינה נעמט.

קינדער און ער האט נישט קיין ווייב ליידער און ער קען נישט איבערלאזן די קינדער צו גיין נאך געלט בקיצור מען האט אים דא געגעבן שווערע געלטער א איד ער האבעט אליין די קינדער דעמאלטס האט מען נאך נישט געוויסט אז קען זיין ער שלאפט מיט די קינדער אויך עניוועי די סוף איז געווען אז דער איד איז געפארן קיין ארץ ישראל ער האט געוואלט זעהן דעם איד וואס ער האט דרײַצן קינדער און האבעט אליין די קינדער קומט ער אריין זעהט ער א שיינע פרוי פרעגט ער איר וועיט א מינוט דאס איז וואס פאר דיר דאס א טאכטער זאגט ער ניין דאס איז דאך מיין ווייב. איך פארשטיי נישט, איר קומט נאך אמעריקע שנארן אז דו האסט נישט קיין ווייב, סא לאמיך דיך פרעגן עפעס, פאר די פינף הונדערט דאללער וואס דו האסט מיר געגעבן ווילסטו מיין ווייב זאל אויך שטארבן? פארגינסטו נישט פארגינסט מיר נישט אז כ'האב א ווייב וואס זאל לעבן? דאס איז עס, לעבן קען גאר זיס און רבותי ס'איז נישט דא קיין ארעמאן אין ארץ ישראל, אין חוץ לארץ איז דא ארעמעלייט, נאר קיינער קוקט נישט אונזער וועג. אין ארץ ישראל איז דא א גאווערמענט און יעדער קען נעמען געלט, זיי האבן געמאכט אביסל טייט, אמאל האבן זיי געגעבן פאר יעדן קינד טויזנט דאלער א חודש, אז דו האסט גארנישט געדארפט טוהן, און אז דו האסט געהאט צען קינדער האסטו געהאט צען טויזנט דאלער א חודש, יעצט האבן זיי עס געקאט, פיין האבן זיי געקאט אביסל פון דעם, אבער יעדער לעבט נאך, עס איז נישט געווען איינער זאל שטארבן פאר הונגער, סאו למעשה רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, לעבטס אויף דער וועלט, לאמיר אויפארבעטן אמעריקע, לאמיר אונז אויפארבעטן, לאמיר זיך אונז בויען. און שוין. יעצט זאל מען צוריק קומען דא צו דעם אלן דערשאוויץ. אלן דערשאוויץ האט זיך גענומען שרייען אזוי ווי דא אין קאורט, ווער גייט צאלן די צוויי לויערס? און די לויערס יעצט האבן געטון גוטע האומווארק, יעצט די יודעי דבר אויף די בלאג זאגן אז ס'איז דא ווידעא, ס'איז דא ווידעא ווי ער שלאפט מיט צוויי מיידלעך וואס זענען אנדער עידזשד. יעצט פארשטייט מען פארוואס ער זאגט ברוך מרדכי איז חף מפשע, ברוך מרדכי איז איניסענט, ווייל אז ער אלס לויער א פרעסטידזשער מענטש, און הי העז עווריטינג גאוינג פאר הים, אז ער קען נעמען אנדער עידזשד, גערלס און זיך לייגן מיט זיי אין בעט שלאפן און מאכן זנות, דעמאלטס איז טאקע ברוך מרדכי חף מפשע. ברוך מרדכי איז דאך בסך הכל א געמבלער, א שמוציאנט געווען אלע יארן, ער האט דאך נישט געלעבט קיין נארמאלן טאג, מיר האט דערציילט איינער וואס ער איז אין די משפחה, אז א זוהן איז געקומען וויינען צום מונקאטשער שטינקאטשער רב, ס'איז ביינאכט פון בדיקת חמץ און מיין טאטע איז נישט אינדערהיים, ער איז נישט בודק חמץ, ער איז בודק חמץ בחורין ובסדקין, פון די שיקסעס וואס ער שפילט מיט זיי. א גאנצע נאכט אין אטלאנטיק סיטי. דאס איז וואס ער טוט נעבעך. נישט די חורין וסדקין פון בדיקת חמץ נאר די חורין וסדקין פון די שיקסעס נעבעך. ס'איז א אומגליק. דער מענטש איז געווען א חזיר א חיה, ער איז געווען א נישט געזוכטער, לויט ווי ער זאגט האט מען אים מאלעסטעט אלץ קינד און ער האט נישט געהאט קיין טאטן, און אז ער איז געבוירן ער איז געבוירן נעבעך אונטער אזא אומשטענד און ער איז אזוי אויפגעצויגן געווארן. אז דער אייגענער פעטער, לויט ווי ער זאגט איז עס דער טשאבא רב, א טשאבא רב האט אים געקענט מחמש כ זכר נתן קול צו א מאמי און געוויינט מאמי איך בין דא פיל אין די טומאה, ווייל א קינד שפירט עס נעבעך, ביז מען ווערט פארעלטערט פילט מען עס, איך בין פול פון טומאה מאמי, קום ראטעווע מיך, לאז מיך נישט דא, און קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט אויף, נו וואס האסטו געוואלט, און אוודאי איז אויסגעוואקסן וואס איז אויסגעוואקסן פון אים פארשטייט זיך אליין. אבער עלן דערשאוויץ איז געקומען אויף אמעריקע, מען האט עס ארויסגענומען פון יוראפ, און זיין טאטע האט איהם געשיקט ער זאל טרעפן א פרנסה ער זאל קענען אויסהאלטן די משפחה, פארשטייסט? דער עלן דערשאוויץ ער איז געגאנגען שלאפן מיט אן אנדערעידזש גערל, איטס מיינד באגלינג, יעצט וואטש און סי ווער נאך ס'גייט ארויס קומען אין דעם רינג, נישט דווקא ביי די עלן דערשאוויץ, ביי די אלע חזירים וואס האבן זיך אנגענומען, ס'איז דא א מיידל פון האנג קאנג צו פון טייוואן די לעיזער האט מיט איר געוואוינט און איז אנטלאפן מיטן נאכט פונעם האטעל, נאכדעם האט ער איר באצאלט גרויס געלט. ס'איז נאך דא אסאך וואס זאל לויפן אים נאך, נישט געזארגט, יאר השם פניו אליך ויחנך, דער אייבישטער ווייזט אונז יעצט הארת פנים, ער האט זיך אריינגעשטעלט אין די מלחמה, און דאס וועט עס ענדיגן, דאס גייט עס ענדיגן, אונז ברויך מיר נישט נחמיה וועבערמאן זאל צוריק קומען דא, זאל נישט פארדרייען קיין קאפ מיט מעשות, א מיידל האט געהאט א בויפרענד, וועגן דעם גייען די קאטשקעס בארפוסיג, וועגן דעם האסטו מיט איר געטשעפעט יארן לאנג? סא איר טאטע האט געהאט ביזנעס מיט דיין טאטן מיטן מאכן די ביזנעס דירעקטארי און זי איז געווען דיין פילגש? מיר האט דערציילט איינער ווען מיסטער קרויז איז געווען א שותף מיט וועבערמאן מאכן די ביזנעס דירעקטארי איז ער אמאל אריינגעקומען אין דעם אפארטמענט די עף דזשי איך ווייס אפילו נישט וועלעכע דארטן ווי ער האט נישט געוואוינט מיט זיין ווייב. און ער זאגט מיר ער האט געזעהן ווי זי כאפט אים און האלזט אים, איז אריינגעקומען פעסע פיסע, אוי יעדער ווייסט וואס ער האט געטוהן, ער האט אימפרעגנעטעט א גערל, איך זאג עס כסדר זאל ער מיך סוען אז ס'איז נישט אמת, ווייל איך ווייס ווער ס'האט עס מיר געזאגט ס'האט עס געזאגט א טריפל עי דעטעקטיוו, און ס'איז אין די פיילס, גאווערמענט דאזענט דיסטראוי פיילס. אז מ'האט ארויסגעבאגלייט מיסטער סאנדער, האט מען אים מיטגעשיקט צוויי שומרים, ער זאל נישט מזנה זיין אויפן וועג, ער זאל נישט מיטנעמען פיילס, ער איז פינישט! יעצט גייען מיר מיט אים אויפוועקן די גאנצע פאלק, יעדער ווער ס'האט געוואקט יעצט פאר נאו גוד ריזען, וויל מיר איצט וויסן פארוואס, אונז שרייבן בריוון כסדר מיט לויערס פאר טאמפסאן און פאר זיין סופיריער, פארן יו עס אטוירני, פארן אטוירני דזשענעראל, יעצט גייען מיר דאס נישט צולאזן, קומט אן א משוגענער הונט! כאפט א בליץ און לויפט יענעם נאך, און נאכדעם זאגט ער נאך איך בין אריין אין זיין סטאר, איך בין אריין אין זיין סטאר, ס'דא אן עדות א גוי אז איך בין געקומען פון דיוויזשען עוועניו, איך האב מיט דעם מענטש נישט געהאט, איך וואלט מיך נישט אראפגעלאזט אזוי נידריג אווי אריינצוגיין אין זיין סטאר, דאס איז א משפחת הסרחי, אנגעהויבן פון משה ראש המוסרים, אבות המוסרים, און אזוי די שניצלערס, איך וואלט נישט אריינגעגאנגען אין זיין סטאר, ווען איך האב נישט זיבן יאהר צו עסן פיש אויף שבת בוקר. צו זיין סטאר קויפן א שטיקל פיש, קומט ער איך בין אריין אין זיין סטאר און איך האב אים אנגערייצט און וואס איז געווען איז ער געגאנגען האט מיר אין סטאר געגאסן בליטש, דו שקרן דו, ס'איז דא עדות און ס'איז דא א ווידיאו פונעם גוי אז דאס איז געגאסן אויף די זייט פונעם ליקער סטאר, דו לאו-לייף וואס דו ביסט, איך גיי דיר דאס נישט פארשווייגן, זארג דיך נישט, מ'עט פייטן, און מ'האט געפייט אלען דערשאוויץ דעם לייען, אונז האבן מיר אים נישט געקענט אראפברענגען, דער אייבערשטער האט אים אראפגעברענגט. נישט דא אזא גאט ווי אונזער גאט, נודה לאלוהי קיימי. דער אייבערשטער האט אים אזוי אראפגעברענגט, ער איז א ווארלד ווייד אייטעם, אזוי ווי נחום ראזענבערג איז געווען א ווארלד ווייד אייטעם, אין יעדן שול אין די גאנצע וועלט האט מען געהאט אויסגעשניטן די חרמות און ארויפגעקלעבט אויף די ווענט, ווייל שטערן האט אנגעקאלט און מען מוז אים אונטערברענגען, אונטערברענגען, יא שטערן דו וועסט נאך אויך זיין אונטערגעברענגט. דו האסט אויך געפאטשקעט בחורים, דו האסט גערעדט מיט זיי מנוולות וואס זיי טוען מיט די זרע, די זאמען, דאס וואסער וואס ס'קומט ארויס נאכדעם ווען מען באקומט א קישוי אבר, איך האב געהערט א טעיפ ווי דו זאגסט עס, דו חזר, דו מנוול, דו, און די סלאט זאליקא ה ה ה, יא, דער אייבערשטער האט זיך צוגעשטעלט ברוך השם, און דאס איז מורא'דיג גוט, ס'איז נישט דא א צייטונג אין די וועלט און א טעלעוויזשען אין די וועלט וואס ס'האט עס נישט, כ'על ענק זאגן, ביי אונז איז געווען שבת, אין לאנדן איז שוין געווען מוצאי שבת, האט א איד אנגעקאלט פון לאנדן, און ער האט געלאזט א מעסעדזש אויף די מאשין. ר' נחום, בי בי סי, דער ענגלישער טשענעל, איז ביזי מיט אלען דערשאוויץ, און זענען ביזי מיטן דוק אוו אינגלענד, דוק אוו יארק. ס'איז מורא'דיג. דו ווייסט נישט וויאזוי ס'גייט דיר, ברוך השם. זאג איך, מיר גייט עס נישט. ס'גייט פאר די קינדער, די זיסע קינדערלעך. שטעל דיר פאר, ער גייט שלאפן מיט אן אנדערעידזש גערל, ער גייט. מאכן זנות מיט אנדערעידזש גערלס, מיט פלורעל עטליכענע, און ער שרייט ברוך מרדכי איז חף מפשע, איז אן אינעסענט מען, ער גייט פראטעקטן ברוך מרדכי'ן אנלי ביקאז הי איז אינעסענט, האט אים געזאגט דער ראש ישיבה פון ישיבה אוניווערסיטי ראביי בלאו, ענד אנלי ביקאז דער איז א פיו מיליאן דאללערס רייט, ער האט געמיינט ער'ט רייטן אויף אונזער געלט, ער כאפט נישט אז דאס געלט קומט פון ערגעץ, דאס קומט פון בלוטיג ארעמע לייט, וועלפעיר רעסיפיענטס וואס זיי געבן אוועק א שטיקל ברויט ווייל מען האט זיי איינגערעדט מיט די בריוו מיט די פאטשקווילן אז דאס איז גאר די גרעסטע מין צדקה וואס איז דא. די גרעסטע עבירה צו געבן פאר א חזיר געלט ער זאל גיין אין דזשעיל און זיצן. עניוועי, ער איז פינישד. דערשאוויצעס קאריער איז אווער. הע הע. קען זיין.

בחורים דארט. שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר. מאליק האט געוואקט מיט צוויי חדשים תפיסה. און נאכדעם מיינט טאמפסאן אז ער קען נאך אמאל האבן א טשענס אפילו צו ווערן א די עי. ער איז אזוי אפגעפרעגט און אפגעשמיסן. אלע צייטונגען רעדן פון אים. און וואס איז געווען? ער איז געקומען ער מנחם אבא זיין משה. משה אבות המסרה. ווי זיין זון האט געכאפט ווידעא. זיין זון צו אן אנדערער. טאמפסאן האט געזאגט איך וויל קיינער זאל נישט וויסן דערפון. ער קען אבער נישט די סאטמארע קלאן.

ער האט נישט געוואלט דאס זאל ארויסקומען דער טאמפסאן, ס'איז ארויסגעקומען מען לאכט פון עם, און וועגן דעם האט ער געגעבן סוויטהארט, ער איז געגאנגען און ער האט גענומען א כפרה הינדל און ער האט געזאגט פאר אים איך פייער דיך און א גוטן טאג, אבער ס'איז נישט געפערליך, ער קען אזוי פייערן דעם גאנצן אפיס, ער האט קיינעם נישט וואס איז מיט אים, זיי זעען ער טויג נישט, און זיי זעען אז ער האט פארשעמט ברוקלין מיט אזאלכע סוויטהארט דיעלס, ס'האט דא אן עפריקען אמעריקען וואס מען האט אים אויסגעשאסן אן אויג, און יעצט האט ער געזאגט ער נעמט זיך אן פאר זיינע ברידער. פארוואס האט ער געלאזט וואקן יאסעלע פליט? סא די חברה זעהן ס'איז נישט דא קיין פאליסי. ווען דער איז נאו פאליסי יו לוז איט. ווען די טאטע קומט אריין אין שול זאגט פארן קינד איך געב דיר א פראסק זאלסט נישט רעדן ביים דאווענען, און די טאטע הערט נישט אויף צו פלאפלען פון אנפאנג דאווענען ביז צום סוף, איז דאס קינד גייט פלאפלען פון אנפאנג דאווענען ביז צום סוף. עניוועי, דאס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי רבותי.

איי ווערט מען אזוי מיאוס ביי שמיט, הע הע הע, כ'ווארטן צו זעהן נאך דעם סוף פון די לעבאוויטש ברידערס, יא יא יא, זיי האבן א ביטערן סוף, און אפילו דער שייגעץ דער וואס האט געהארגעט שטארק ער איז געווען אינוואלווד דער לעזער קעסטענבוים דער ראש ישיבה פון דמשק אליעזר, געב אויס נאך צוויי מיליאן דאלער מען זאל ענדיגן ש"ס לעילוי נשמת דיין מאמע, די פערד וואס דו ביסט. דאס איז געגנב'עט געלט, דאס איז בלוט, נישט ש"ס דארפסטו לערנען, דו דארפסט נעמען דאס געלט און צוריק געבן פאר די אלמנה, אבער דו קענסט שוין נישט צוריק ברענגען דעם טויטן, סא דאס בלייבט בלוט אויף דיינע הענט, ווי האט דער חפץ חיים געזאגט, ס'דוירט נאר אפאר יאהר, נאכדעם עסטו זעהן וואס עט זיין מיט דיר, עניוועי, האטס מיר אלע א גוטן טאג.